היינט איז די יארצייט פון דעם הייליגן רב זושע, רבי משולם זוסיא בן רבי אברהם זושא מאנעפאלע. צדיקים פלעגן זאגן, איך האב עס געהערט פון מיין זיידן רבי שמואל שפירא זכרונו לברכה, אז דער נועם אלימלך, טאקע דער רבי אלימלך מליזשענסק אבער עס האט רב זושא האט געהאט א חלק האט א שייכות אין נועם אלימלך האט דערמאנט אים אויכעט איין מאל זיכער אדער אפילו צוויי מאל בשם אחיו המפורסם האט געגעבן א נאמען נועם אלימלך נישט נאר אז ס'איז זיס נאר ס'איז זוסיע צו מרמז זיין ביידע נעמען. דער הייליגער רב זושא איז געווען א אזא ברען, האט געברענט צו דעם אייבערשטן אז ער מיט איין מאל פון דעם רעב מדערענע שוין אז דער רב זושא איז געגאנגען די ערשטע אכצן יאר מיט איין ברען, מיט איין צמאה לך נפשי. ביי אונז גייען מסתבר יעדן טאג אפאר הונדערט אפאר טויזענט עליות מיט ירידות וואס איז מען ברענט און מען ווערט פארלאשן מען ברענט און מען ווערט פארלאשן הרב זושא איז געווען מיט איין מיט איין ברען מיט איין צי אכצן יאר אדער צוויי און צוואנציג יאר. רבי זושא איז געווען פון די גרויסע בעלי מדריגות פון אמונה פון בטחון. אסאך אסאך מעשות וואס ס'ווערט געשריבן ספרי חסידים וואס ארומגענומען די ענווה זיינע די שפלות זיינע מ'זאל זיך גארנישט האלטן פרייליך זיין שטענדיג שטענדיג זען גוט קיינמאל נישט האבן קיין טענות אויף דעם אייבערשטן. ביי די וועלט איז באוואוסט אז מען זאגט איבער א מעשה וואס איז געקומען און ס'דא גרסאות צו וועמען, דעם בעל שם, דעם תלמיד, דעם מגיד, צו פרעגן וואס דאס מיינט חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ווי קען דאס זיין אזא זאך? נישט קיין גרינגע זאך, מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ווי קען א מענטש בענטשן בלב שלם בנפש חפיצה די לשון הרמב"ם, לשון הטור, לשון השולחן ערוך, ס'איז פון די איינציגסטע הלכות כמעט וואס איז נישטא קיין שום חולק אויף דעם, עס ווערט געברענגט פון די משנה ביז די גמרא ביז רמב"ם, שולחן ערוך, טור, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, די גמרא פרעגט, איז דאך נישט אמת, על הרעה מברך דיין האמת ועל הטובה מברך הטוב והמיטיב. דאן זאגט די גמרא אמר רבא למאי נפקא מינה לקבלינהו בשמחה, דאס מיינט בלב שלם, בנפש חפצה, בדעת שלם, בלב שלם. איז שווער, ווי קען מען זיין אזא זאך, מ'קען בענטשן דעם אייבערשטן אויף א שלעכטע זאך די זעלבע זאך ווי אויף א גוטע זאך, האט אים געזאגט דאס דארף מען גיין פרעגן רב זישע. אבער רבי זישע גייט אריבער אזעלכע יסורים אזעלכע עגמת נפש מסתבר ער ער וועט קענען ענטפערן מ'גייט צו רבי זישע רבי זישע האט אים געזאגט מ'דארף גיין פרעגן איינער וואס האט צרות איינער וואס האט יסורים כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט רע יא יא דאס געהאט די גאנצע תשובה כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט רע אדער שלעכטס זיכער דאס איז א מורא'דיגע מדריגה אבער וויאזוי מ'קען זיך מחבר זיין אביסל צו אזא מדריגה, מען קען לערנען אביסל פון אינעווייניג תורה ל"ג ליקוטי מוהר"ן וואס איז געבויעט אויף א חלק פון היינטיגע פרשה פאר די ברסלב'ע חסידים, לטייל לטייל בתורתו, טוט זיך ברוך השם א ווי רופט מען עס א ווארפמען? א מאוומענט טוט זיך ביי די ברסלב'ע חסידים לטייל בתורתו מען לערנט איצטע די חדשים די מאמר פון למד ג' מען גרייט זיך בעזר השם מיט די שובבים אויף דעם צו פורים בפרט אין די נקודה פון ר' זישע דאס איז ממש די רבי זאגט די ערשטע סעיף דאס איז דאס דאס איז די מדריגה פון רבי זישע מאנעפאלע הכלל הוא שצריך לבקש שלום לשון הפסוק בקש שלום ורדפהו דער כלל דער כלל ס'א לשון רבינו ז"ל יעדע ווארט איז מדויק הכלל הוא שצריך לבקש שלום בדרך כלל היינט ניצט מען זיך מיט דעם לשון לבקש צו גיין בעטן, בעטן פאר מענטשן, בעטן פאר דעם אייבערשטן, בקשות, אבער לבקש איז דאך אויך לחפש, מ'דארף האלטן אין איין זוכן, זוכן, וואס דארף מען זוכן? מ'דארף זוכן שלום, כפשוטו, די ערשטע זאך דער רבי הייבט אן כפשוטו דער רבי האט געקענט אנהייבן די תורה אנדערש אויכעט. הכלל הוא שצריך לבקש אהבה, אהבה שבימים, אהבה שבדעת, דאס איז דער עומק פון די תורה, דער עומק פון די תורה איז אהבה שבדעת. דער רבי הייבט אן, לויפט מען נישט גלייך אין די עולמות עליונים, אהבה, לאוו, לאוו, לאוו, אהבה שבדעת, די ערשטע זאך איז שלום, אפילו שלמה קארליבאך האט געוואוסט פון דעם, פיס און לאוו, יא, ער האט נישט געזאגט לאוו און פיס. לויף נישט לויף נישט צו לאוו, די ערשטע זאך מאך פיס, מאך שלום מאך שלום, מאך שלום מיט דיר, מאך שלום מיט דיין ווייב, זיי א מענטש, מאך שלום מיט דיין טאטע מאמע, מאך שלום מיט דיינע קינדער, מאך שלום מיט דיינע שכנים מיט דיינע נעיבערס, מאך שלום מיט דיינע חברים. ערשטע זאך לבקש שלום, דאס איז דער ענין פון לבקש איז דא נישט נאר לעשות שלום, ס'איז דא עושה שלום עם רעהו, ס'איז מער, ווייל נישט אלעמאל קען מען מאכן שלום, מאכן שלום קען מען נישט אלעמאל, גלייך זיכער נישט, אבער לבקש שלום, אוי דאס קען מען שטענדיג, דרעי איבער דיין דיין דיין מצב, דיין מציאות, צו צו צו וועלן שלום, צו זוכן שלום, צו בעטן שלום, נישט קיין פשוטע זאך, די די די נעיטשער די טבע פון א מענטשן אין בדרך כלל איז ממש פארקערט, לבקש מחלוקת, יעדער איינער האט זיך אנדערע סארט טבעים, ס'איז דא איינער וואס איז מער איינער וואס איז ווייניגער אבער די מציאות איז אז השם ירחם. מ'געפינט זיך אין אזא וועלט וואס מען זוכט פון אונטערן דר'ערד וואו קען מען מאכן נאך א מחלוקת, דער מענטש זיך מיט זיך, דער מענטש זיך מיט זיך, א מענטש כאפט נישט אבער א מענטש האלט זיך אין איין שלאגן מיט זיך, מיט זיינע מחשבות, זיינע געדאנקען, ער איז בכלל נישט בשלום מיט זיך, זיכער נאכהער מיט די מיט די מיט די וואס דער אייבערשטער איז מגלגל זאל זיין אין זיינע ד' אמות. טאטע מאמע, א ווייב, מיט קינדער, משפחה, מיט חברים, מיט שכנים, מיט חסידות, אלע מאל איז דא אזוי, גלייך גלייך זען דעם חיסרון, גלייך זען יענעמ'ס, פארקערט, דער רבי זאגט אין תורה רפ ב פון די גרעסטע יסודות'דיגע תורה ליקוטי מוהרן על כן, דער רבי רעדט פון מחפש זיין, זוכן נקודות טובות, יא, טרעפן דעם גוטס, דער רבי דארט נוצט דעם לשון, לכאורה וואס איז אזוי שווער? קוק, האט איר, וואו, ווי אזוי גוט, מורא'דיג, אזוי גוט, יעדער איינער האט דאך אזוי גוט, דער טבע פון א מענטש לאזט נישט זען די גוטס פון יענער, דער רבי זאגט דעם לשון, אפילו ברשע, אפילו ברשע גמור, רשע גמור באמת, דער רבי גיט אים א סטעמפל, ביסט א רשע, ביסט א רשע גמור, א רשע גמור באמת, קומט דער הייליגער רבי און ער זאגט אפילו אויף א רשע, צו דו ביסט דער רשע, צו יענער איז דער רשע, דיין ווייב, דיין טאטע מאמע, דיין רבי, דיין מלמד, דיין מגיד שיעור, ווער ס'זאל נאר זיין, צריך לחפש ולבקש. לחפש ולבקש עד שימצא בו איזה משהו טוב. קען זיין, ס'איז דא זאכן וואס דו האסט טענות אויף דיר, אויף דיין ווייב, אויף דיינע קינדער, עס קען זיין, עס קען זיין ס'איז דא אמת'ע טענות, אבער די ארבעט איז, ווי אזוי גיט מען זיך א הייב אויף און מען הייבט אן אפילו בשעת מען זעט נישט פון אויבן אויף די גוטסקייט וואס איז דא ביי יענעם, לחפש ולבקש עד שימצא, די לשון עד שימצא אין תורה רפ"ב דאס מיינט א מענטש זאגט איך האב שוין געזוכט. קומסט מיר זאגן אויף מיין ווייב אז עס איז יא גוט, איך האב שוין געזוכט, איך האב שוין פרובירט, קומסט זאגן אויף מיין קינד, אויף מיין טאטן, אויף מיין שותף, אויף מיין ארבעטער, ער איז יא גוט, איך האב געזוכט, זאגט דער רבי עס איז נישט גענוג, עד שימצא, לחפש ולבקש עד שימצא, זאג נישט איך האב שוין פרובירט, זאג נישט איך האב שוין געזוכט. ביז דו וועסט טרעפן. ער נישט דא. שטימט נישט דא מיט די לעשות. דא שטייט אז ס'זאל נישט זיין לעשות. דארטן שטייט עד שימצא. ימצא מיט די לעשות קוקט אויס איז די זעלבע. קען זאגן אז בדרך כלל א מענטש דארף טון השתדלות. אבער למעשה די ישועה קומט מיט א מציאה. די אמת'ע אמת איז אז ס'ווערט א ימצא. יא, ס'ווערט א ימצא. און אפילו די מציאה דארף עכט זיין אויף אזא סארט וועג אז א מענטש זאל וויסן נישט איך האב עס געטון. מ'האט מיר ממציא געווען א מציאה, באוואוסט דער טייטש דא פון דעם שפת אמת, אדער אנדערע פון די פריערע חידושי הרי"ם, די גמרא זאגט מצא או מוצא, געפרעגט, מוצא אני מר ממות את האשה, אדער מצא אשה מצא טוב, אין את חזקת ארץ ישראל, די ירושלימ'ער חברה זענען געווען אזעלכע דער חתן ווען ער קומט אין שול מארגן, נו, מצא, מוצא, און טוט זיך איבער אין ספרים, וואס פייניגט ער דעם חתן, וואס וויסט ער, וואס וויסט ער פונעם מאמין. וואס ביסטו חוקר ודורש, האט א גוטע ווייב האט א שלעכטע ווייב, מצא מוצא מוצא אני מר ממוות מצא אשה לאז אים אפ, ס'דא אסאך אסאך ביאורים, ביי די גערער איז דא א מסורה ס'האט די חידושי הרי"ם, שפת אמת, נעה מ'פרעגט אים נישט מ'זאגט אים, זאלסט וויסן זיין, טאמער ס'איז מצא אשה, טאמער ביי דיר איז דאס מצא, כ'האב געטראפן. נישט איך האב געטראפן, ס'האט זיך געטראפן ביי מיר מצא אשה, דו ביסט אין א גוטער מצב. אבער טאמער ס'איז מוצא אני, איך האב געטראפן, אוי אוי אוי, ס'איז מר ממוות. דא, לחפש, לבקש, יא, לעשות שלום, עושה שלום, אבער ס'דארף גיין אויף א אופן פון לחפש ולבקש עד שימצא, לבקש שלום, דער רבי זאגט א כלל, דער כלל, דער כלל, און דער רבי איז גלייך, גלייך, גלייך געבט ער אריין, די ערשטע זאך זיי א מענטש, ווי אין קארלין הייבט מען אן צו דאווענען ווי? לעולם יהא אדם, די ערשטע זאך זיי א מענטש, שפעטער ירא שמים, שפעטער צו גיין העכער און העכער, די ערשטע זאך זיי א מענטש. די ערשטע זאך קומט דער הייליגער רבי אין די תורה ל ג וואס א מורא'דיגע תורה איינע פון די יסודות'דיגע תורות אין ליקוטי מוהרן, די ערשטע זאך קומט דער הייליגער רבי אזוי זאלסט וויסן זיין דאס וואס איך זאג דיר אז דער כלל איז אז מען דארף זוכן זוכן שלום מיינט עס צו זאגן די ערשטע זאך שיהיה שלום בין ישראל. פשוט, פשוט, יהדות פשוט. חסידים, ליטוואקעס, אזא חסיד, אזא חסיד, אזא קבוצה, אזא קבוצה, אזא שול, אזא שול. אה, יענער רודפ'ט מיר? יענער רודפ'ט מיר? יענער איז נישט קיין מבקש, איך בין א מבקש אויף. דוד המלך זאגט, אני שלום. וכי אדבר המה למלחמה. גיי נישט אריין אין יענעמ'ס שיך. טו נישט וואס יענער טוט מיט דיר. און ס'איז מיט די אייגענע ווייב, ס'איז מיט די אייגענע קינדער, ס'איז א מורא'דיגער, ס'איז נישט גרינג, ס'איז נישט גרינג, ס'איז נסיונות, ס'איז שווער וואס א מענטש גייט אריבער מיט זיין ווייב, מיט זיינע קינדער, מיט זיינע עלטערן, מיט זיינע חברים, מיט די אלע, מיט די ד' אמות'דיגע מענטשן זיינע, דאס איז אסאך מאל א. די גמרא זאגט קשה מריבה בתוך ביתו של אדם, קשה תרבות רעה, מריבה בפשטות שטייט אין מפורשים, יותר ממלחמת גוג ומגוג, פארשטייסט? גוג ומגוג, מריבה בתוך ביתו, דאס איז ערגער, עס איז א גוג ומגוג ביי מיר אין שטוב, עס איז נישט גרינג, אבער טאמער דו וועסט זיך נעמען אז פון דיין זייט, אני שלום, פון מיין זייט בין איך א מבקש שלום, פון מיין זייט וויל איך טון אלע השתדלות צו זען וואס קען איך טון צו קוקן אויף יענעם גוט, צו טראכטן אויף יענעם גוט, צו שפירן אויף יענעם גוט, צו זיין א מחפש ומבקש נקודה טובה אפילו ביי א רשע גמור, אפילו ווען איך בין גערעכט, פונדעסטוועגן לאמיר טרעפן א גוטע זאך אין אים, לאמיר קוקן אויף די גוטע זאך, לאמיר גרעסער מאכן די גוטע זאך, בדרך כלל. ווען מען גייט אויף דעם וועג, בדרך כלל, דער צווייטער צד וועט זיך צושטעלן. עס וועט נעמען צייט, א וואך, צוויי, א חודש, א האלב יאר, א יאר, צוויי יאר, דריי יאר, עס קען נעמען. אבער טאמער דו העסט זיין א עקשן און דו העסט ארבעטן אויף זיך מיט די גרעסטע כוחות הנפש, איך זאל זיין גוט פאר מיין ווייב, פאר מיינע קינדער, פאר מיינע עלטערן, פאר מיין שותף, פאר מיינע חברים, בדרך כלל, סיידן אז דער צווייטער צד איז א רשע מרושע אדער א טיפש מטופש. דעמאלטס איז איז דא איז דא איז דא מסכת גיטין. טאמער יענער איז א רשע מרושע א ביטערער בעל מידות רעות אויף דעם ערגסטן וועג אדער א טיפש מטופש וואס מען קען נישט רעדן. ס'איז דא אזא זאך. אבער רוב מענטשן זענען נישט קיין רשעים ארורים, רוב מענטשן זענען נישט קיין טיפשים מטופשים. ער איז א רשע אבער נישט קיין רשע ארור, ער איז א טיפש אבער נישט קיין טיפש מטופש, יא, עפעס איז נאך דא שכל. אז דו העסט זיין גוט און פון דיין זייט העסטו טון אלע דיינע השתדלות צו שמייכלען צו יענעם, אפילו בשעת ס'גייט אריבער אויף דיר ביטערקייטן מיט שווערקייטן, און אפילו יענער רודפ'ט דיר, יענער פייניגט דיר, יענער מוטשעט דיר, יענער רעדט אקעגן דיר, גיב אים א שמייכל. ווי קען איך עס טון? ס'איז שווער. ס'איז זייער שווער, אבער דאס מיינט יבקש שלום, שמייכל צו אים, מאך ליכטיג דיין פנים צו אים, זיי אים מאיר פנים, רעד מיט אים גוטע ווערטער, טראכט אויף אים גוטע מעלות, טרעף פון אונטערן דרערד זיינע גוטע זאכן, ס'וועט אריבערגיין נישט קיין סאך צייט בדרך כלל. עט ווערן ווי פוטער, עט זיך שמירן פאר דיר, עט ווערן איינס מיט דיר, ס'איז ממש א עצה טובה ממש, מ'זאגט נישט אז ס'איז גרינג, אבער אז מ'טוט עס נישט טון עט זיין נאכמער שווערער, וויפיל ס'איז נישט גרינג איז גיין אויף א אנדערע וועג איז אסאך מער נישט גרינגער, דער רבי זאגט אויך אויף זיין אז מ'וויל נישט ליידן אביסל, ליידט מען אסאך. מען דארף ליידן, דער רבי זאגט בפרט דארט אין תוהו ח"ב ז, הנה לשלום מר לי מר, אז מען וויל, ס'איז א לשון הפסוק אין ישעיה, הנה לשלום מר לי מר, דרך השלום להתלבש במרירות, מען פארנארט דיר נישט, דער הייליגער רבי נחמן מברסלב פארנארט נישט קיינעם, איך וועל דיר העלפן, איך וועל דיר געבן כוחות, איך וועל טון אלע השתדלות ווי אזוי צו צוברענגען צו א ריכטיגע פלאץ, אבער זאלסט געדענקען, דרך השלום להתלבש במרירות, ס'נעמט אמאל צייט, אבער צום סוף וועסטו אויספירן. זיי א בקש שלום, דער רבי הייבט אן, שלום בין ישראל, דער רבי הייבט אן צו גיין טיפער, אוי אוואדע, שיהיה שלום לכל אדם במידותיו, עס קען זיין אפילו דאס איז א תוספות, ווייל ווי אזוי וועסטו קענען מאכן שלום מיט יענעם, אז דו וועסט אז דו וועסט מצליח זיין, אשריך, מ'לאזט דיר אריין, מ'לאזט דיר אריין, אורח קום אריין, פיל זיך היימיש, שלום, מיט א גערעטשוי אז מ'גייט מאכן שלום מיט דיר, דו קענסט זיך שלאגן מיט אונז וויפיל דו ווילסט, מיר גייען זיין בשלום מיט דיר, שלאג זיך, מאך וואס דו ווילסט. מיר גייען בדרכי שלום, יא? ביסט מסכים? איך מיט דיר? יא, איך מיט דיר. איך בין א פשוט'ער אלף בית מענטש. גיב א קוק, דו ביסט פוטין און איך בין זאלענסקי. גייט מאכן שלום, מיר וועלן מאכן שלום צווישן אונז, ס'וועט ווערן א, ס'וועט ווערן א סדר אין די גאנצע וועלט. אלץ וועט ארויפגיין, אלע מחלוקת. ס'איז תלוי אזוי, דער רבי זאגט אין שיחות הר"ן, די זעלבע זאך וואס די מדינות שלאגן זיך, די זעלבע זאך א מאן מיט א ווייב שלאגן זיך, ס'איז די זעלבע זאך ווי פוטין מיט זאלענסקי שלאגן זיך. זייער ארבעט איז טרעפן מחלוקת, זיי זאלן טרעפן, זיי זאלן דערציילן וואס איז געווען, זיי זאלן דערציילן וואס גייט באלד זיין. זיי זאלן טרעפן. איינער האט אמאל געזאגט ס'איז נאך קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען א בלאט פון נייעס וואס איז געשטאנען דארטן, היינט איז נישטא קיין נייעס. דאס איז נאך קיינמאל נישט געשען. דארף מען די ערשטע זאך טרעפן שלום. טרעפן שלום. אוואו הייבט זיך עס אן? מיט זיך. יא, מ'עט אנהייבן צו זינגען, מ'וועט אנהייבן באלד צו זינגען, אבער די ערשטע זאך איז שלום בביתו. איך ווייס דאס שוין אז איך שלאג זיך מיט דיר. אבער דאס איז דער שלום, אנדערש ווי וועט מען קענען מאכן שלום, זיך אביסל שלאגן, אז מען שלאגט זיך נישט קען מען נישט מאכן קיין שלום, תענוג תמידי אינו תענוג, זיך האלטן נאכאנאנד אין די זעלבע, ווייל ס'דארף זיין עפעס א חיכוך כדי צו קענען מאכן שלום, אבער די עיקר נקודה וואס מיר האבן געוואלט ארויסברענגען אין דעם ענין פון דעם מאמר דער הייליגער רבי זאגט, היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו, ס'זאל נישט זיין קיין חילוק ביי אים אין אלע זיינע סארט מציאות'ן וואס ס'גייט אריבער אויף אים, סיי בפנימיות, יא. בייפאלער, א רגע איז ער אהער א רגע איז ער אהין, במידותיו, דא איז ער פרייליך דא איז ער צובראכן, דא איז ער בשלום דא איז ער במחלוקת, ס'דא מחולק במידותיו, זאל ער נישט זיין מחולק במידותיו ובמאורעותיו און אלץ וואס ס'גייט אריבער אויף אים, ארום און ארום אינעם לעבן, שלא יהיה לו חילוק, ס'זאל נישט זיין ביי אים קיין שום חילוק קיין שום נפקא מינה. אין אלע מצבים זאל ער זיין אויפן זעלבן פלאץ, אין אלע מצבים זאל ער שטיין אויפן זעלבן מציאות, בין בטיבו בין בעקו, איז דער לשון אזוי, א לשון חזל, סיי ווען ס'איז אים גוט, און סיי ווען ס'איז אים אין א מצב פון עקו, עקו איז מועקה, אנגעזעצט. יא, עס קען זיין, עס איז נישט דער אפטייטש, עקא עקא אין ס'איז א לשון תרגום, עקתא, יא, מ-מ-מ-מ-מין כל עקתא מין כל מק מין כל מרעין בישין, עס איז א די-די אזעלכע שוועריקייטן, די מועקה אין לשון הקודש מיינט א-א-א זאך וואס קוועטשט אויפן הארצן. מעיק על הלב, דאס איז דער לשון, מעיק על הלב, איי ס'איז דאך מעיק על הלב, ס'איז נישט גוט אויף מיר, ס'איז דא טוב על הלב, ס'איז דא מעיק על הלב, בטיבו ובעיקו, בטיבו ובעקו, תמיד ימצא בו השם יתברך, דאס מיינט שלום, ווייל אין די רגע וואס מיינט אז דער אייבישטער איז דער רופט זיך אן שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלו, אין די רגע וואס דו ווילסט צוקומען צו א מצב פון שלום, שלום בין ישראל, שלום על ישראל, שלום במידותיו, שלום במאורעותיו, בטיבו ובעיקו, משלים זיין מיט די מצב אין אלע מצבים, איז דארף ער טרעפן דעם אייבערשטן דארטן, ווייל דער אייבישטער ער איז דער עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, און אויף דעם האט דוד המלך געזאגט, בהשם אהלל דבר באלוקים אהלל דבר, בהשם איז רחמים, אלוקים איז דינים, ווען דער אייבישטער פירט זיך מיט מיר במידת הרחמים, ווען דער אייבישטער פירט זיך מיט במידת הדין, שטענדיג איז אין א מצב פון אהלל דבר, איך דאנק אים און איך לויב אים, כאילו ס'איז איינע פון די טיפע טיפע עניינים וואס דער הייליגער בעל שם הקדוש רעדט באריכות, תלמידי הבעל שם, מ'טוט עס געבן די הגדרה, ס'רופט זיך אן די שויתי'ניקעס, א שויתי הוי"ה לנגדי תמיד, שטענדיג זאל א מענטש זיין אין א מצב אין א שוויון, שווה שווה בשווה, שטענדיג איז אים גלייך, שווה שויתי איז לשון שווה, ווען דער אייבערשטער איז מיט אים און ווען דער אייבערשטער איז נגדו, שטענדיג זאל אים זיין גוט, ווי קען זיין ס'איז מיר גוט די זעלבע זאך, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, בלב שלם, בנפש חפצה, בדעת שלם. ס'א ארבעט, מען קען נישט צוקומען צו דעם אזוי, דער רבי אין די תורה אליין גייט ברענגען א סעיף נאך א סעיף, א ענין נאך א ענין ווי אזוי צו צוקומען מערער און מערער, טיפער און טיפער, העכער און העכער אין דעם פלאץ פון צוקומען צו דעם שויתי, צו דעם שוויון, צו די גלייכקייט פון בהשם אהלל דבר באלוקים אהלל דבר. דער רבי גלייך אין דער, רבי גדלי' קעניג פלעגט זאגן אין דעם ערשטן סעיף אין ליקוטי מוהר"ן ליגט די גאנצע, די גאנצע מאמר. בדרך כלל אין יעדע מאמר די ערשטע סעיף דארטן שפעטער עפענט זיך אויס עפענט זיך עס עפענט זיך טיפער און טיפער אלץ ווי דער רבי רעדט דער רבי גלייך זאגט ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיבו בין בעקו דאס דארף מען האבן די תורה וואס רופט זיך שלום כל נתיבותיה שלום מען דארף אנקומען צו די צדיקים וואס רופן זיך ברית שלום המשך המאמר איז משמע אז די תורה הגנוזה צדיקים הגנוזים און מען קען טאקע נישט צוקומען צו די תורה הגנוזה נאר דורך די צדיקים הגנוזים, מען דארף האבן, און אין קבלה איז דאס א בחינה פון תפארת מיט יסוד, כדי צו קענען צוקומען צו מקבל זיין דעם עול מלכות שמים בשלימות, דאס איז דער שלום. כדי די קבלת עול מלכות שמים דער שלום במלכות זאלסט קענען צוקומען צו דעם דארפסטו האבן תפארת, דארפסטו האבן תורה, דארפסטו האבן יסוד, דארפסטו האבן צדיקים, און זיי וועלן דיר צוברענגען צום סוף צו אהבה שבימים, צו גאנצע די גאנצע נהי"ם מיט די גאנצע חג"ת, זיי וועלן דיר צוברענגען צו אהבה שבדעת, וועסט ארויפגיין צו חכמה, צו בינה, צו דעת, וועסט ארויפגיין צו די אור הגנוז, צו די תורה הגנוזה, צו די צדיקים הגנוזים ווי דער רבי רופט עס אן, אורייתא דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא. דער רבי רעדט פון עניינים וואס פון ימות המשיח, פון גאולה עתידה, פון לעתיד לבוא, אבער דער רבי איז געווען א להביא לימות המשיח, וואס רעדסטו צו מיר נאר ווען משיח וועט קומען, און איך וויל להביא לימות המשיח, ברענג מיר איצטער ימות המשיח, ביז די קרעטשמע דארף מען אויכעט א לחיים. דער לחיים וועט זיין דארט אין די קרעטשמע וועט מען טרינקען לעתיד לבוא וועט מען האלטען אין טרינקען עס וועט זיין א מצב וואס מ'וועט הערן סודות התורה אבער א לחיימ'ל עפעס דא די ליקוטי מוהר"ן ווי אזוי קומט מען צו איצטער צו די תורה הגנוזה צו די צדיקים הגנוזים ווי אזוי קומט מען איצטער צו צו די אורייתא דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא ס'נאך איצטער טאקע סתימאה. ווי קען איך צוקומען ניצן פון צדיקים מראים באצבע זה השם קיווינו לו זאגט דער רבי ס'הייבט זיך אן מיט דעם וואס דו וועסט ממשיך זיין אויף דיר א מצב פון א קלארקייט ווי דער רבי רעדט באריכות סעיף ב' אז דער רבונו של עולם וואס האט באשאפן די וועלט דער פירט די וועלט און ער איז מלא כל הארץ כבודו און עכט אסאך אסאך לשונות דער רבי רעדט דארטן ארום לשונות פון פון קבלה, לשונות וואס וואס טוט זיך אפ עס קערט זיך איבער גאנצע גאנצע פרקים פון פון פון פון תורת הקבלה צו מסביר זיין יעדע הגדרה וואס מיינט עס מלא כל הארץ כבודו, וואס מיינט עס לית אתר פנוי מיניה, וואס מיינט עס איהו ממלא כל עלמין, וואס מיינט עס סובב כל עלמין, לשונות דער רבי ברענגט לשונות וואס איז איינגעוואוינט אין די וועלט ווער דאס לערנט דער רבי זאגט איך וועל דיר ברענגען אפאר באמבעס אזעלכע, און זאלסט וויסן אונטער יעדע באמבע, אונטער יעדע ווארט, אונטער יעדע הגדרה איז באגראבן, איז באהאלטן טיפע עניינים, ווי קען מען צוקומען צו דעם? צדיקים מיט תורה, וואס מער דו וועסט האבן מיט תפארת מיט יסוד, עס וועט ווערן א חיבור פון שלום פון מלכות ביז כתר, וועסט צוקומען צו די העכסטע זאך, ומחמת זה, דורך דעם וואס דו וועסט האבן שייכות צו די תורה, פשוט פשוט, קביעת עתים לתורה. יעדע טאג יעדע טאג זיי זיך קובע עתים אין נגלה אין נסתר אין קבלה אין חסידות וועסט מאכן א חיבור פון בארדיטשוב מיט לעיקוואוד דאס איז דאך די חידוש פון שוין יא מאכן א חיבור פון פון נגלה מיט נסתר מאכן דא דא לאזט מען אריין בדרך כלל שוין באשלאסן שטרענג דא מענטשן נאר וואס זיי לערנען קבלה וואס מער טיפע קבלה האט מער א פלאץ דא ווער איז מסכים ווייל ס'איז אין לעיקוואוד פון דעסוועגן זאל מען לערנען נגלה אויכעט, אדער נגלה מיט נסתר, יא ס'גייט נגלה מיט נסתר צוזאמען, דאס איז תורה, פשוט זיי מחובר צו תורה, זיי מחובר צו אותיות התורה, זיי זיך קובע עתים לתורה, אבער ס'נישט גענוג, אן קיין צדיקים וועט די תורה דיר נישט העלפן. נישט נאר די תורה דיר נישט העלפן די תורה דיר קאליע מאכן די תורה דיר לייגן אין דר'ערד די תורה דיר מאכן א בעל גאווה השם ירחם עד כדי כך יא תורה אן קיין שמירת הברית נישט גיין דעריבער די גאנצע תורה רופט זיך ברית אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ברית מילה איז כולל אין זיך אלע ת ר י ב מצוות, די מצוה פון מילה איז א מצוה וואס אין דעם ליגט ברית, און די שמירת הברית וואס דאס איז יסוד, דאס איז צדיקים, א מענטש דארף זיין זוכן זיין יסוד, זיין צדיק, מחובר ווערן צו זיין צדיק, אפגעבן וואס מער זיין מח, זיין הארץ, זיינע אויגן, זיינע רמ"ח איברים ושס"ה גידים, און זיין מחובר צו די צדיקים וואס זיי זענען אמת'ע בעלי מדריגות אין שמירת הברית. און דעמאלטס האט די תורה הקדושה א כח אז ס'וועט אים ליכטיג מאכן, ס'וועט אים ברענגען צו א פלאץ יכול לאהוב את השלום בכל מקום, דעמאלטס וועט ער קענען ליב האבן דעם שלום, ס'אינטערעסאנט וואס ס'איז דאס לשון, מ'רעדט באריכות אויף די ענינים, אינטערעסאנטע לשון. ס'טאקע די רבי אין יענע צייטן טרעפט מען אסאך ספרים די סארט לשונות די לשון הקודש פון דעמאלטס איז געווען אנדערש אבער פון דעסוועגן ס'איז די רבינ'ס כתב יד דארף מען זיכער מדייק זיין און ס'זיכער ליגט אונטער דעם אויכעט א לשון יכול לאהוב את השלום לאהוב את השלום האסט אמאל געהערט אזא הגדרה?

ער האט ליב, ס'מאכט אים געזונט, ס'מאכט אים גוט אז מען האלט זיך צוזאמען אין בפרטי פרטיות ובכללי כלליות, און די רבי זאלסט וויסן זיין, איך רעד צו דיר דא אין א מדריגה פון לאהוב את השלום, מסתבר אז ס'ליגט דא באגראבן א טיפע ענין וואס די רבי קריכט אריין שפעטער, אז ס'איז דא אהבה שבימים מיט אהבה שבדעת, דאס איז דער עומק פון שלום איז אהבה. די עומק, די עומק, די עומק איז צו קומען צו אהבה שבימים און די עומק, טיפער עומק, איז צו קומען צו אהבה שבדעת וואס דאס אליין איז די אורייתא דעתיקא סתימאה, דאס אליין איז די צדיקים הגנוזים, און דאס איז באמת די לבקש שלום, ווייל שלום מיט אהבה איז די זעלבע זאך, נאר ס'הייבט זיך אן מיט שלום. צום סוף דארף מען, דער רבי האט געקענט זאגן, הכלל הוא שצריך לבקש אהבה שבדעת, רבי האט געקענט זאגן די ווערטער, ווייל דאס איז די תכלית פון די גאנצע מאמר, צו קומען צו אהבה שבדעת, צו קומען צו אורייתא דעתיקא סתימאה, צו קומען צו אזא סארט מצב וואס דו ווערסט מחובר צו דעם אייבערשטן און צו אלע נשמות ישראל מיט אהבה עצמית, דאס איז נוסח חבד, אהבה עצמית, דאס איז עצמותו ממש, דו ווערסט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער ווערט דו, גאנץ כלל ישראל איז דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז גאנץ כלל ישראל, אורייתא קודשא בריך הוא וישראל כולא חד. און דאס איז די גרעסטע מדריגה פון שלום, אבער דער רבי זאגט גלייך פלי מיר נישט גלייך אין די הימלען, הייב מיר נישט אן צו רעדן א חבד'סקער לשון, איך מיין נישט חבד, איך מיין די די די הייב מיר נישט אן צו פליען אין די עולמות, א לאוו לאוו לאוו נאר אהבה, שלום שלום שלום איך רעד צו דיר מענטשליכקייט, מאך שלום מיט דיר, מאך שלום מיט דיין ווייב, מאך שלום מיט דיינע ד' אמות, מיט דיין טאטע, מיט דיין מאמע, מאך שלום מיט די מצב, מיט דיין שותף, אבער דארטן איז דאך ביטער! לאמיר ליב האבן אלעמען נאר נישט מיין ווייב, לאמיר ליב האבן די גאנצע וועלט נאר נישט מיין טאטע מאמע, לאמיר ליב האבן אלעמען נאר נישט מיינע קינדער, מיין שותף, נע! ניין ניין ניין ביי דיינע ד' אמות אייב אן ליב האבן די וואס זיי דרייען זיך ארום דיר וואס דארט גייט אריבער דיינע נסיונות דיינע שווערקייטן דיינע ביטערקייטן קום צו צו א פלאץ וואס קענען האבן דעם שלום דער רבי זאגט מחמת זה דאס וועט עס ארויסברענגען אז דו וועסט האבן קשר צו תורה צו די צדיקים און עס וועט זיך נעמען פון א יסוד פון אמונה אז דער אייבישטער איז אין יעדע פלאץ ווי דער רבי רעדט שפעטער באריכות

נאך א מאל ווי עס מישט אויס דער רבי שלום מיט אהבה, שלום בין ישראל ולאהוב זה זה, דער כלל איז לבקש שלום, מען דארף צוקומען צו שלום בין ישראל מיט לאהוב זה זה, זאגט דער רבי איך גיב דיר איך גיב דיר א וועג, און דאס איז מיט אנגעבן דער הייליגער רבי זישע, ר' משולם זוסיא בן אברהם. שטייט אין א יאר אין א טאג פון א יארצייט פון א צדיק זאגט דער יערות דבש נעשה תורתו הפקר לכל מען קען זיך מחבר זיין צו דעם צדיק מער ווי א גאנץ יאר ס'איז א אפטוניטי ס'איז א פאנטענציאל ס'איז א הזדמנות ס'איז א געלעגנהייט וואס מען קען היינטיגע טאג זיך מחבר זיין צו דעם הייליגן רב זישע מען רעדט פון אים איז אזוי ווי מען איז געפינט זיך דארט איצטערט אין אניפאלי לעבן דעם מגיד מיט רב זישע זיך משתטח על קברו און מען בעט דעם אייבערשטן בזכות די נשמה פון דעם הייליגן רב זישע, מען בעט רב זישע, רב זושא, רב זושא, האב רחמנות אויף אונז, מיר ווילן זיך מחבר זיין צו דיין נשמה, וואס דו ביסט געווען דער אוהב שלום, דו ביסט געווען דער רודף שלום, דו ביסט געווען דער אוהב שלום, דו ביסט געווען דער אוהב, דו ביסט געווען דער מענטש וואס האסט האסט האסט שלום געמאכט אין אלע מצבים, האסט געזען דעם אייבערשטן אין אלע מצבים, ס'איז דיר קיינמאל נישט געווען א מצב וואס ער האט געהאט עפעס טענות? ער האט געוואוסט זיין מצב? נישט ער האט נישט געוואוסט. וואס די מעשה איז דא, איך האב עס געהערט פון ר' יצחק בענדער, אז ס'איז געקומען אמאל א פרוי, זי האט געהאט, אויב איך האב נישט קיין טעות איז געווען אז, זי האט עפעס א קינד וואס איז געווען זייער קראנק, און זי האט געברענגט א פדיון, א פדיון נפש פאר ר' זישע. דאווענען אז די קינד זאל געזונט ווערן, ווי דער ווי רבי זישע האט באקומען די געלט האט ער גלייך געשיקט מען זאל קויפן א גרויסע סעודה, איינגעקויפט א גרויסע פדיון מיט איינגעקויפט א סעודה כיד המלך, און די ווייב איז נאך געווען דארטן, ס'איז געווען ביי איר זייער מאדנע. זי גיט א פדיון פאר א צדיק, און וואס מאכט ער מיט די געלט? ער מאכט א סעודה. וואס איז דאס א סעודה? זי האט געקלערט ער גייט מאכן מצוות, מעשים טובים, זי האט געזאגט רבי זישע איך בין נישט באלעבאס אויף דיר, איך האב דיר געגעבן געלט, ס'איז דיינע געלט, אבער וואס איז וואס איז פשט אז מען מאכט א סעודה גלייך מאכט מען, האט רבי זישע איר געזאגט די ווערטער. אז זושא איז הונגעריג איז נישט קיין חידוש, אלע ווייסן, אלע ווייסן אז זושא איז שטענדיג הונגעריג, רבי זושא איז שטענדיג, ער האט געארבעט אויף זיין מדת הביטחון, דא גאנצע מעשה'ס אויף דעם, ער האט געארבעט אויף זיין מדת הביטחון, מ'וועט דאך זיצן ביי אים אין צימער און שרייען זושא איז הונגעריג, עס איז אריינגעקומען תלמידים, האט ער אנגעהויבן מיט אים גערעדט, רעדן צו זיך, זושא זושא דו שקרן רמאי. דו ווייסט אז די תלמידים שטייען אינדרויסן, זושא איז הונגעריג, דו ביסט א בעל בטחון? וואס בעל בטחון? דו ווייסט אז מען ווארט, מען זאל הערן זושא איז הונגעריג, לאמיר דיר זען גיי ארויס אין א מדבר און שריי זושא איז הונגעריג, האט עס געטון, געגאנגען אין וואלד, א לאנגע צייט, און פלוצלינג איז ער געווארן שטארק הונגעריג, און ער האט געשריגן רבונו של עולם זושא איז הונגעריג! אינמיטן איז אריבער עפעס א גוי. זען א מענטש שרייט איז ער צוגעלאפט צו אים, האט ער אים געגעבן עפעס צו פארזוכן, צו טרינקען, צו עסן, זעהן ס'ארבעט, רבונו של עולם, אה, די בטחון ארבעט, זאגט ער דען, ס'איז נאך נישט קיין טיפע וואלד, מענטשן גייען נאך, האסט זיך פארלאזט, איינער וועט הערן, לאמיר דאס זען גיין אין א טיפן וואלד וואס קיינער איז דארטן נישטא, דאס איז אזא חידוש, כ'האב עס אויך געהערט פון רבי איציק בענדער, דאס איז יא ממש א חידוש, עס איז שוין א הימל מעשה. דארף עס קענען פארשטיין, ער איז געווען אין א וואלד וואס טאקע נישט געווען קיין נפש אחת, ער איז געווארן גוט הונגעריג, זאגט ער רבונו של עולם זושא איז הונגעריג, נעשה לו נס, פון זיינע ציינער האט אנגעהויבן צו ארויס גיין אזוי ווי א טעם פון האניג מיט מילך, דבש וחלב תחת לשונך, האט ער גלייך געזאגט רב זושא אוי אויב אזוי קען איך צוריק גיין. איך קען זיין מיט מענטשן צוזאמען, איך בין דא מיט דעם ביטחון. דאס ביטחון איז נישט קיין פשוט'ע זאך, די חזון איש שרייבט, ס'איז דא אזעלכע רבים מצפצפים צפצופי ביטחון בפיהם ולבם בל עמם, ער רעדט ביטחון, די חזון איש שרייבט די עיקר ביטחון איז בשעת ס'ווערט ביטער שווער, דעמאלטס נעם ארויס דעם ביטחון און ניץ זיך מיט דעם און מאך א מעשה פון דעם, רב זישע איז געווען דער בעל ביטחון אפילו אין נועם אלימלך באוואוסטענע פלאץ וואס רבי אלימלך ברענגט בשם אחי המפורסם איז אין פרשת בהר אויף דעם ענין פון ביטחון רב זישע האט פארענטפערט פארוואס דארף די תורה זאגן וציוויתי את ברכתי יא די תורה זאגט דו וועסט קומען זאגן וכי תאמרו, תאמרו מה נאכל הן לא נזרע ולא נאסוף תבואתנו בפרט שנה השישית שנה השביעית בשעת ס'איז שמיטה מיט יובל צוזאמען, איז רבי זישע פרעגט ער זאגט בשם אחי המפורסם הלכות שבת איז הררים התלויים בשערה, הלכות נדרים טוט זיך אפ גאנצע בערג איז אויף איין אות וואס די תורה שרייבט יא שרייבט נישט חסרות ויתרות, וואס דארף די תורה שרייבן די אפיקורסות פון די מענטשן. וכי תאמרו מה נאכל, זאגט וועט צו וויסן איך פארשטיין אז שטענדיג קען זיין ברכה, זאגט ער ניין, דאס האט רבי זישע געענטפערט, ווען א מענטש קומט אויף די וועלט קומט ער צוזאמען מיט זיינע צינורות פון שפע אויף אלץ וואס ער דארף, דער אייבערשטער האט צוגעגרייט פאר אים אלע צינורות של שפע, אבער ווען דער מענטש הייבט אן צו טראכטן, צו פרעגן, צו האבן שאלות, צו האבן קשיות, וואס וועט זיין? אזוי זאגט דער רב זישע, רבי אלימלך בשם אחי המפורסם רב זישע, סותם את הצינורות, מען האט נאך טענות אויף דעם אייבערשטן, דו גיבסט מיר נישט קיין פרנסה. דער אייבערשטער האט צוגעגרייט פאר דיר אלצדינג, דו פארשטאפסט עס מיט דיינע קשיות, דער אייבערשטער קומט און איז מבטיח, שמיטה ויובל וציוויתי את ברכתי, נישט שטענדיג, שטענדיג האסטו אים פארשטאפט, ביי שמיטה ויובל זאגט דער אייבערשטער וציוויתי, איך העל איך העל זיין דער פלאמער, איך העל קומען און איך העל אויפשטאפן וואס דו פארשטאפסט,

קומט אויס רב זישע אין נועם אלימלך וואס רעדט ער פון אמונה מיט ביטחון דאס איז א מוראדיגע זאך באוואוסטע זאך פון רב זישע איך האט שטייט אין ספרים אז ער האט געזאגט ווען א מענטש געפינט זיך אין א עת צרה ער הייבט אן צו דאווענען אויף די צרה זיינע דארף דאווענען ס'איז א חיוב צו דאווענען אבער ס'קען אמאל זיין אז ס'דא מקטרגים ס'איז דא מקטרגים! און ס'איז נישט אזוי פשוט פארשטאפן די מיילער פון די מקטרגים, ווייל ס'איז עולם האמת. זיי זענען מקטרגים ווייל זיי ווייסן וואס צו מקטרג זיין. זאגט רבי זישע, וואס איז די עצה? זאגט ער, בעט נישט אזוי פיל אויף די ישועה וואס דו דארפסט, בעט אויף אמונה מיט בטחון. בעט דעם אייבערשטן אז אין דיין מצב וואס דו געפינסט זיך זאלסטו נישט פארלירן דיין אמונה און נישט פארלירן דיין בטחון. ווייל אויף אמונה מיט בטחון איז נישטא קיין מקטרגים, אזוי זאגט רב זישע. אויף אמונה מיט בטחון איז נישטא קיין מקטרגים, ווי זיין א מאמין, ווי זיין א בוטח, אויף דעם איז נישטא קיין מקטרגים. און ער זאגט דארטן, טאמער האסטו אמונה מיט בטחון ביסטו זיכער א געהאלפענער, דאס איז די שליסל. דער הייליגער רב זישע. וואס מיר רעדן פון אים איצטער ווייל מיר ווילן זיך מחבר זיין צו די הייליגע נשמה זיינע און ער זאל אריינברענגען אין יעדן איינער פון אונז דעם כח פון בין בטיבו בין בעקו תמיד ימצא בו את השם יתברך האט ער איבערגעלאזט די ווערטער, האט ער געזאגט פאר די פרוי וואס זי האט געהאט אביסל אזא מאדנע קוק אויף אים, פארוואס מאכסטו א סעודה? זאגט ער, זישע איז הונגעריג איז דאס א חידוש? ווער רעדט דען פון דעם? אלע ווייסן, אפילו אין הימל ווייסט מען, אלע מלאכים אלע ווייסן, זישע איז שטענדיג הונגעריג. ער איז הונגעריג ער שרייט און מען גיבט אים, ס'איז נישט קיין חידוש, ס'איז נישט מעורר עפעס בשמים, אבער זושא מאכט א סעודה, אוי דאס איז עפעס א חידוש'דיגע וועלט, אלע וועלן זיך וואונדערן, אפילו בשמים וועט מען זיך וואונדערן, וואס איז די סעודה וואס ער מאכט דא זושא, אה מען קומט זיך וואונדערן, קען איך שוין אריינבעטן א בקשה אויכעט, מען וועט דאך קומען פרעגן, זושא וואס איז געשען, ווען זושא איז הונגעריג קומט קיינער נישט פרעגן וואס איז געשען. אט ווייסן אז זושא איז הונגעריג. יא מיר רעדן היינט פון רעב זושא. מיר רעדן. רעב נתן מברסלב האט זיך אמאל אנגערופן. ער איז דאך אין זיין צייט. אה היינט רעב זושא איז זייער גרויס. רעב זושא איז געווען דער משוגענער מלמד. מ'האט אים אנגערופן דער משוגענער מלמד, מען האט נישט געכאפט וואס דאס איז, מען האט געזאגט דער רב זושא איז א קוקו, א משוגענער מלמד האט מען אים גערופן, אזוי איז דאס, אחרי מות קדושים, נישט אלעמאל האבן צדיקים, האבן די דור א זכות צו מכיר זיין דעם צדיק בחייו. אשרי מי וואס איז זיך מתגבר אויף אלע מניעות און ער נעמט אוועק אין זייט און ער כאפט אן וואס דאס מיינט א צדיק בחייו, היינט ברוך השם רעדט מען פון רב זושע, האט דער רב זושע געזאגט פאר די פרוי, איך וויל דאך פועל'ן א ישועה פאר דיין קינד, ווי קען מען פועל'ן? מען דארף עפענען די טיר, מען דארף זיך קומען נאכפרעגן, מען דארף קומען רעדן צו רב זושע, מיט מאכן א סעודה, וועט מען קומען פרעגן וואס איז געשען? זושע וואס איז די סעודה? אה א סעודה, מען דארף האבן א ישועה, א קינד דארף א ישועה, דעמאלטס האט רבי זושא געטייטשט דאס איז פון רבי זושא די טייטש, סעדני ואושעה, פשוט'ע פשט איז סעדני, גיב מיר א סעד, גיב מיר א הילף, סעדני, מאך א סעודה ואושעה, ביסט א געהאלפענער, און די עומק פון דעם איז דער ענין פון אמונה מיט בטחון, ווייל. מ'קען נישט מאכן קיין סעודה אן קיין אמונה מיט בטחון. דו מאכסט א סעודה מיט עצבות מיט מרה שחורה. דער שלמה המלך זאגט, טוב ארוחת ירק ושלוה בה מבשר וריב. זיצט מיט דיין ווייב מיט דיינע קינדער מיט חברים ס'איז נישט קיין סעודה און ס'איז גארנישט מיט נישט, קיינער האט נישט ליב צו קומען ביי אזעלכע סעודות אפילו דער ארעמאן זאגט דיר לאז מיר אפעט אל תלחם לחם רע עין, לאז מיר איך קען נישט עסן ביי אים, סעודה איז א יסוד, א סעודה איז שלום, דעם זאגן חזל, גדולה לגימא שמקרבת, די ענין פון א סעודה איז א רחבת הלב, אזא לייזער שיינער סטייל, אזא רחבת הלב, אזוי די גאנצע הארץ גיסט, צושפרייט, מאכט, ס'זאל גיסן, ס'זאל זיך גיסן, מיט א מיט א מיט א מיט א ברייטקייט, ס'איז נישט אלעמאל א מענטש האט, רב זושא איז נישט געווען קיין לייזער שיינער, ער האט נישט געהאט קיין די געלט וואס ער האט. אבער ער האט באקומען אביסל געלט, איך מאך א סעודה גלייך, דאס איז א גוטע עצה מיט דיין ווייב אויך, ס'גוט אז ס'קומט אריין אביסל געלט, גיי גלייך צו א רעסטוראנט מיט איר, גיי ארויס גלייך צו עפעס א מאָל צו א קניון, זאג ס'איז געקומען אביסל, וואס וועט זיין מארגן? מארגן וועט קומען נייע. מען קען קויפן אויך א מנה פאלאפעל. זאגען ס'הייבט זיך אן אזוי, לעיזער שיין האט עכט אנגעהויבן אזוי. יא, ס'הייבט זיך אן מיט א מנה פאלאפעל מיט א שווארמע, און ס'גייט נאכער ביז ס'ווערט בשר ודגים, אבער מ'דארף דאך אנהייבן, קום ארויסגיין. אז עס רעדט מיט א ווייב מיט אזא שמייכל, עס איז געענדיגט די גאנצע זאך. הא? יא יא יא. משה ישוע. דאס איז די די דאס דאס איז די ווארט די ווארט איז די די שמייכל וואס מען שמייכלט איינעם צום צווייטן די שמייכלעריי מאכט פאר יעדן איינעם דאס איז די לבקש שלום. מען קען נישט אליין מען דארף האבן די צדיקים. ממש די די ערשטע ווערטער פון דעם סעיף אין ליקוטי מוהר"ן דאס איז דאס דאס איז די רב זיע.

שוי שוי באש איך מאך שלום מיט אים שוין שלום ביסט מסכים ביסט מסכים שוין צו דעם ניגון אויכעט איך מאך שלום מיט דיר

אין דעם המשך פון דעם מאמר דער הייליגע רבי ברענגט אלע לשונות פון זוהר פון כתבי אר"י אויף דעם ענין אז דער אייבישטער איז טאקע מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיניה, ממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין. דער רבי ברענגט גלייך א לשון וואס א מענטש זאגט, זעט מען עכט דעם רבינ'ס כח. די אלע לשונות איז אויב מען מעג רעדן אזא סארט שפראך, עס קען אויסקוקן אזוי ווי דו לעבסט אין לאלא לאנד, דו לעבסט אין א עולם הדמיון, פארוואס? די רבי קומט גלייך און ער זאגט, דו רעדסט מיט מיר אזעלכע לשונות, מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיניה, איהו ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. איך ווייס נישט, איך ווייס זאגט דער רבי איך בין עוסק במשא ומתן בעכום, איך בין אין מאנהעטן, איך געפין זיך בשווקים ברחובות, איך דארף האבן אן אייפון במדבר העמים, יא, ווי דאס איז די ביזנעס מיינע, דארף זיין אינטערנעט. איך קען נישט מאכן קיין פילטער ווייל ס'לאזט נישט גיין די ביזנעס גוט, ס'מאכט שווער מ'קען נישט אריינגיין אין די פלעצער, איך בין בין העכום, נו, איך בין עוסק במשא ומתן בעכום, וואס רעדסטו מיר ממלא כל עלמין סובב כל עלמין, איך בין אויף די וועלט, רגליים על הקרקע. דארט איז דא נסיונות, נעם א אינגערמאן וואס ער ארבעט אין בי, נישט חס ושלום צו רעדן אקעגן די פלאץ, יעדער איינער, אבער ער ארבעט אין מאנהעטן דארטן ביי שרייבער, ווי הייסט דאס די? בי ענד עיטש. בי ענד עיטש, און ער ארבעט דארטן זומער, גיי זאג אים זיי א ערליכער אינגערמאן, זיי א שומר עיניים. ער איז א שומר עיניים ביז מארגן בלייבט ער נישט אין קלעד. ער האט נישט פארקויפן האט ער שטעל זיך פאר ער רעדט מיט די אלע קונים אזוי. וואס טוט מען דא? גיי נישט קען זיין מיט לעגיאן מ'טאר נישט מ'דארף מאכן יא. אבער ס'איז א שרעקליכע זאך, א מענטש געפינט זיך בין העכום, לכאורה ווי קענסטו רעדן מיט אים אזעלכע הויכע לשונות, אזוי ווי דא, דער רבי טרעט אנגיין לבקש שלום, איך קריך מיר נישט איצטער אין אהבה, תכלית, לאהוב זה את זה. ווי קען מען זאגן ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, תחות כל עלמין, מעלה כל עלמין, אין די רגע וואס ער געפינט זיך בין העכום קומט דער רבי גלייך און זאגט ניין, ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בעכום, לא יכול להתנצל ולומר, קען ער נישט קומען און זיך מתנצל זיין, מתנצל איז אזא סארט לשון פון אני מתנצל, איך פארענטפער זיך, איך אנטשולדיג זיך, ער קען זיך נישט אנטשולדיגן ביי דעם אייבערשטן און זאגן, רבונו של עולם, איך האב געוואלט זיין א ערליכער איד, אבער וואס קען איך טון, איך בין געווען בין העכום, לא יכול להתנצל ולומר אי אפשר לעבוד את השם יתברך מחמת עביות וגשמיות שנופל תמיד עליו מחמת העסק שעוסק עמהם. פארוואס טאקע נישט? איך בין מגלה א מורא'דיגע גילוי וואס איז טאקע היינטיגע פרשה. די גאנצע סוד פון יציאת מצרים וואס מיר דארפן מיטגיין מיט יציאת מצרים און אלע מצוות זענען זכר ליציאת מצרים, און יעדע טאג דארף מען געדענקען יציאת מצרים, איז בכלליות דער עיקר די כוונה פון יציאת מצרים איז ביי מצוות תפילין, די תפילין די היינטיגע פרשה, תפילין גלייך ביים ארויס גיין פון מצרים האט דער אייבישטער געגעבן א מצוה, אז מען זאל אנטון תפילין של יד און תפילין של ראש, תפילין של יד כנגד הלב, תפילין של ראש כנגד המח, און די מטרה פון די מצוות תפילין, זיכער איז דא אסאך אסאך עניינים, אבער בפשטות די כלליות'דיגע מטרה פון די תפילין מיט די פרשיות וואס שטייט דארטן אין די תפילין, איז כדי זאלסט געדענקען יציאת מצרים. די גאנצע די יציאת מצרים היינטיגע פרשה שטייט פון צדיקים וואס איז פסח, שבת פרשת בא איז פסח, בשלח איז קריעת ים סוף איז שביעי של פסח, און יתרו איז מתן תורה חג השבועות. די היינטיגע פרשה געפינען מיר זיך אין הגדה של פסח, די ארבע כוסות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, און מען רעדט ארום די גאנצע יציאת מצרים, די גאנצע קרבן פסח, וואס איז די יציאת מצרים ס'דא פסח ביינאכט, ס'דא מצוה פון געדענקען יציאת מצרים כל יום, אפילו בלילה, אבער די עיקר דורך דעם איז מצוות תפילין, בינד דאס צו צו דיין האנט, בינד דאס צו צו דיין קאפ, און די עומק פון דעם שטייט אין ספרים הקדושים, קלני מראשי קלני מזרועי ווי די חזל זאגן, ער איז מרמז תורה ג' נעם נישט קיין כוחי ועוצם ידי, רעד זיך נישט איין כוחי ועוצ נע, לייג די תפילין אויף יד כהה, געדענק דו ביסט א שוואכע האנט, לייג די תפילין אויף דיין קאפ, זאג נישט, נעם נעם נישט קרעדיט, איך בין קלוג, איך האב פארשטאנען, איך האב געמאכט, איך האב געמאכט געלט, איך האב געמאכט, לייג אוועק די תפילין אויפן קאפ, לייג די תפילין אויף די האנט, ס'איז דא א בורא כל עולמים, דאס איז יציאת מצרים, מצרים איז דער כוחי ועוצם ידי, אין אלע עניינים. וואס איז מצוות תפילין? ווי שטייט אין היינטיגע פרשה די מצוות תפילין? אינטערעסאנטע לשון, דאס גייט דער רבי מגלה זיין. על פי חזל, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך. לאות על ידך, פארשטייט מען. לאות, א צייכן, א סימן על ידך, ס'זאל זיין א סימן פאר דיר, א צייכן פאר דיר, זאלסט געדענקען, ס'דא א גאט וואס האט באשאפן די וועלט, ער פירט די וועלט. וואס איז דאס והיו לטוטפות? טוטפות? וואס פאר א שפראך איז דאס? וואס פאר א לשון איז דאס? וואס רשי ברענגט אפיר פשט, משה הדרשן, ס'איז לשון תכשיט, אין לו חבר במקרא, מ'טרעפט נישט נאך אזא סארט לשון, ס'איז א תכשיט, כאילו והיו לטוטפות בין עיניך, לייג אוועק אזוי ווי די ווייבער לייגן תכשיטים, מ'לייגט אויף כל מיני פלעצער, דא לייג, די מענער האבן אויך א תכשיט, א תכשיט וואס קאסט גאנץ טייער. נישט אלע צירונגען פון די ווייב קאסט אפאר טויזענט דאלער, א תפילין קען קאסטן אפאר טויזענט דאלער, א גוטע תפילין, לייג אוועק דעם תכשיט בין עיניך, דאס איז פשטות אבער רשי ברענגט א מדרש חזל, א גמרא אין מנחות, טוטפות איז טאט פאט, באפריקע און בקאטפיע, ס'איז דא א מדינה אפריקע, ביז היינט איז דא אפריקע, קאטפיע ווייס איך נישט וואס דאס איז. קאטפיע אפריקע, נישט מער און נישט ווייניגער. ווי קומט אריין קאטפיע אפריקע אין די תורה? ווי קומט אריין קאטפיע מיט אפריקע אין תפילין? אבער די ראיה זאגט די גמרא, אין קאטפיע און אין אפריקע בשעת מ'וויל זאגן צוויי, אזוי ווי אויף עברית איז דא שתיים, אויף ענגליש איז דא טו, איז דא תנען אויף אראביש, איז דא קאטפיע מיט אפריקע, דארטן זאגט מען טאט, פאט. טאט פאט. כ'ווייס נישט צו ביז היינט איז נאך דא אזא זאך, אפשר איז געווען אמאל היינט שוין נישט, אבער אזוי זאגן חזל מיט די גמרא אין מנחות, טאט בקאטפיע שתיים, פאט באפריקע שתיים. מיר גלייבן אז אלעמאל אין די חזל'ן איז באהאלטן גרויסע סודות, חוץ פון דעם פשט, אבער די עצם פשט איז שווער. משה רבינו האט פארגעסן עברית? נישט עברית חלילה וחס. ער האט פארגעסן לשון הקודש. ער קען נישט זאגן והיו לארבע בין עיניך. אויב ער וויל זאגן שתיים שתיים, ווייל תפילין של יד איז איין בית, אלע ארבע פרשות איז אויף איין קלף און ס'ליגט אין איין בית. תפילין של ראש איז צוטיילט ארבע בתים, יעדע פרשה, שמע, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך, איז יעדע איינע אין א אנדער פרשה, אין א אנדער בית. בסדר. ווילסטו מיר זאגן אז מ'דארף מאכן בראש ארבע, זאג מיר והיו לארבע בין עיניך, אבער וואס איז אזוי שווער צו זאגן ארבע? והיו לשתיים שתיים בין עיניך, אויב ס'איז דא א ענין צו עס צוטיילן, שתיים שתיים בין עיניך. ווי איז ער פארקראכן אין קאטפיע און אין אפריקע? ווי קומט ער אן דארטן אין קאטפיע און אין אפריקע? ס'איז א גרויסע שאלה, ס'איז דא אסאך תירוצים אויף דעם, דער שפת אמת און נאך, שפת אמת זאגט א אינטערעסאנטע גאנג, אז די תפילין קומט פורק זיין פון דיר דער פריקת עול, מלביש זיין אויף דיר די עול מלכות שמים, כתפי איז עול מלכות שמים על הכתפיים, און אפריקע איז פריקע, די תפילין קומט דיר ראטעווען פון פריקת עול, ס'קומט דיר מלביש זיין, ס'זאגן מיר, מ'פרובירט זאגן טייטשן אויף דעם, קומט דער הייליגער רבי און ער זאגט דא האבן חזל געעפנט א פתח און זענען מגלה א סוד, זאגט דער הייליגער רבי דעם לשון כי כבר גילו לנו חכמינו זל שבכל דברים גשמיים אפילו בשעת דו געפינסט זיך בלשונות העכום, דו געפינסט זיך אין מאנהעטן, דו געפינסט זיך אין אוואו דו געפינסט זיך, אין לאס וועגאס, אין מאה שערים, אין גאולה, בן יהודה, דו געפינסט זיך אין אזוי, אין די סמעט, אין נטורי קרתא פון די פון די פון די שוק מאה שערים, יעדער איינער אוואו ער איז און ס'גייט אריבער אויף דיר בלבולי הדעת בלבולי המוח, זאגט דער רבי האב נישט קיין מורא, דער אייבישטער דארטן דא, דער אייבישטער איז דארטן דא, כי אפילו בכל הדברים הגשמיים בכל לשונות העכום יכול למצוא בהם אלוקותו כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, שפעטער אין די תורה דער רבי ס'איז אותיות התורה, מ'דארף זיך מתגבר זיין אויפן יצר הרע, כפיית היצר, קענסטו עס מגלה זיין, מגלה זיין דעם אותיות, דעם אור, די ליכטיגקייט, א גאנצע, א גאנצע ארבעט. אבער זאלסט, די ערשטע זאך איז, גלייב און ווייס אז ס'איז דארטן דא אותיות, דארטן דא חיות, דא אלוקות, אתה מחיה את כולם. לבב, ווי נאך א נאמען.

חזל האבן אונז געעפנט א טיר שהמשכיל ידע ויבין, איינער וואס ער מעורר דעם שכל ביי זיך זאל ער וויסן און זאל ער פארשטיין, שבכל הדברים הגשמיים יש אלוקותו וחיותו, כמו שאמרו טט בכתפי שתיים פת באפריקע שתיים, ווי קומט אריין כתפי מיט אפריקע דא? נעם א בחור'ל ער האט בר מצוה, א ערליכער בחור, ווייסט נישט פון גארנישט, א חאניאק, א חסידישע חאניאק, א ליטווישע חאניאק, א ליטווישע חאניאק איז נאך ערגער ווי א חסידישע חאניאק, ער ווייסט פון גארנישט, ברוך השם אויסגעטון פון די וועלט, קויפסט אים תפילין, מאכסט אים א בר מצוה, טוסט אים אן, אה, לאות על ידיך, מורא'דיג, אה, לאות על ידיך, ולטוטפות. טאטי, פאטער, וואס איז טוטפות? וואס איז טוטפות? אה, מיין זון, מיין טייערע קינד, ס'איז דא לאס וועגאס, דו ווייסט? ס'איז דא מאנהעטן, וואס ווילסטו פון אים האבן? וואס? וואס מאכסטו קאליע דיין קינד אין די טאג פון די בר מצוה? ער איז אין ישיבה, ער איז מיט א מנין, אקעגן ארון קודש, קאטפי, אפריקע, וואס ווילסטו פון אים? זאגט ער, ניין, פונקט פארקערט, די גרעסטע חינוך איז, נעם דיין בר מצוה בחור און זאג אים, מיין טייערע קינד, איך פארמאך נישט דיינע אויגן, זאלסט וויסן ס'איז דא א מאנהעטן, ס'איז דא א טיים סקווער, נישט טאון סקווער, א טיים סקווער, זאלסט וויסן, איך דערצייל דיר דעם אמת. זאלסט וויסן ס'איז דא עולם הזה. זיכער איז סקווער ערגער. ס'דא שייך צו רעדן. אין טיים סקווער איז דא אסאך ברסלב'ע חסידים. אוואו טרעפט מען די ברסלב'ע נישט אין טיים סקווער? און מען זאגט רח מ, וואס ווילסטו פון דיין טייערער בחור'ל? ניין, איך וויל אים מגלה זיין להודיע שבכל לשונות העכו"ם יש שם אלוקותו המחיה אותו, מיין טייערער קינד, איך טו דיר אן איצטער תפילין לעבן דעם ארון קודש, איך ווייס נישט וואס ס'גייט זיין מיט דיר נאך א יאר, נאך צוויי, נאך דריי, נאך פיר, נאך פינף, נאך צען, איך ווייס נישט אוואו דו וועסט אנקומען, איך זאג דיר פון איצטער, געדענק, דו קלערסט דער אייבישטער איז נאר אין שול, אין בית כנסת, אין בית מדרש, אין בית מדרש גבוה, דער אייבישטער איז אין בארדיטשוב אויך. ער האט דאך מורא ווייל זיין בחור וועט אריינפאלן בשוי באש, אין קאטפי, אין אפריקע. זאגט אים דער טאטע, מיין טייערע קינד האב נישט קיין מורא, בשוי באש איז דער אייבישטער אויך דא. קאטפי, אפריקע, דער אייבישטער איז דא אין בארדיטשוב, דער אייבישטער איז דא אין אלע פלעצער, איך ווייס נישט מיין קינד אוואו דו וועסט גיין, דאס איז חינוך, דאס איז א מורא'דיגע זאך פאר יעדן איינער פון אונז, דערהער, שפיר, פארשטיי, אז מען וויל דיר מגלה זיין אז דער אייבישטער געפינט זיך אין יעדע פלאץ. דאס מיינט מאך שלום, טרעף דעם אייבערשטן, טרעף דעם אייבערשטן אין אלע סארט מצבים, און ס'מיינט נישט דווקא מאנהעטן, די עומק פון דעם איז אסאך מערער, מען זאגט דעם טייערער בחור'ל דעם קינד דער הייבט אן לייגן תפילין, דו דו דו דו ביסט א גוטע ערליכע בחור אין בי אין בי אין בי בי דזשי עי ווי עס איז געווארן בי עם דזשי דו ביסט א מוראדיגע גוטע בחור אבער זאלסט וויסן זיין מען דארף נישט גיין ביז טיים סקווער דו קענסט זיין אין אפריקע און דו קענסט זיין אין קאטפי אין ישיבה אויכעט דו קענסט זיצן אין א קודש קדשים און דיין קאפ און דיין הארץ לעבט אין קאטפי און אין אפריקע. האב נישט קיין מורא, אפילו ווען דו געפינסט זיך אין אזא מצב, זאלסטו וויסן דער אייבישטער איז ווייטער מיט דיר, די תפילין זענען ווייטער מיט דיר, אפילו אין קאטפי, אפילו אין אפריקע, איז טוטפות בין עיניך, נישט סתם האט מען אריינגעפאקט אין גמרא אין חזל צו מסביר זיין א טוטפות כתפי מיט אפריקי. מ'וויל אראפברענגען פתחו לנו פתח, שרעק זיך נישט פון דעם יצר הרע וואס ס'גייט אריבער, זיכער דארף מען אנטלויפן פון אים, זיכער דארף מען זיין א ערליכער, מ'דארף זיין ריין, אבער אויף די וועלט דארף מען אריבערגיין, ווי די רבי זאגט שפעטער, לכפות את יצרו, מ'דארף זיין א סארט פון, ווי די רבי רעדט פון כפות תמרים, פון דעם לולב, פון דעם אתרוג, פון די ארבע מינים, די מיט די תורה איז די כוונות פון ארבע מינים שטייט כוונות פון סוכה כוונות פון ארבע מינים מען דארף האבן דעם לולב וואס דאס איז דער צדיק כתמר יפרח וואס ער מכניע דעם יצר כפיית היצר כפי האב נישט האסט א יצר הרע האב נישט קיין מורא שלאג זיך מיט אים ביז היינט האסטו געהאט נאר א יצר הרע, היינט קומט א יצר טוב, טייערע בחור'ל, אוי, דער יצר טוב כאפט, אוי, איך האב שוין, דער יצר הרע כאפט, איך האב שוין א קאנקורענץ, ער הייבט אן צו שלאגן, שרעק זיך נישט, ער וועט דיר געבן א פאטש, האב נישט קיין מורא, גיב אים צוריק א פאטש, דאס האט רבי נחמן געזאגט, א פאטש געכאפט, א פאטש געגעבן, די לעצטע פאטש וועסטו אים געבן, גיב אכט די לעצטע פאטש וועסטו אים געבן, האב נישט קיין מורא פון אים, דארף מורא האבן פון יצר הרע? אבער ס'מיינט צו זאגן, שרעק זיך נישט אויף אזא סארט אופן וואס דו הערסט אויף צו דינען דעם אייבערשטן, טו ווייטער דיינס. ער האט דיר געכאפט, ער האט דיר מכשיל געווען, ביטול תורה, ביטול תפילה, ביטול שמירת עיניים, לשון הרע, רכילות, ס'איז ביטער שווער, כאפ זיך אויף, לויף אין מקווה, זאג א צען קאפיטלעך תהילים, לייג תפילין, לייג ציצית, הייב אן צו לערנען, אבער די יצר הרע, דו ווייסט וויפיל דו פאטשט אים איצטער? ער האט דיר געגעבן א פאטש אבער דו גיבסט אים צוריק! א פאטש געכאפט א פאטש געגעבן! דאס איז דער עומק וואס דער רבי וויל צוברענגען אין יעדן איינעם פון אונז, מען זאל האבן לאהוב, לאהוב, לאהוב דעם אייבערשטן, זיך טרעפן מיט דעם אייבערשטן, ס'הייבט זיך אן מיט די ידיעה. דער רבי רעדט אין די תורה דעם לשון די ידיעה ס'זאל ווערן א קלארקייט מקורב אל השם יתברך ויכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתירה, נישט נאר לאהוב את עצמו עם השם יתברך, דאס איז דער עצמו, ס'איז נישט קיין סתם לשונות, אוי יעדע ווארט דא יעדע אות כביכול דער אייבערשטער זאגט איך וויל זאלסט זיך זיך ליב האבן ווייל דו ביסט דער אייבערשטער אליין איך בין מלובש אין דיר לאהוב את עצמו עם השם יתברך גאט איז מיט דיר אין לשונות העכום איז גאט מיט דיר אין אלע פלעצער אבער מען דארף זיך קענען צוברענגען מען דארף ארבעטן אויף דעם דאס זאגט דער רבי לשוב בתשובה שלימה לא רחוקה היא אפילו במדור הקליפות אין אלע פלעצער קען מען עס טון דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן טון למעשה ס'איז א דבר בעיתו דער מאמר ברסלב'ע חסידים לערנען די תורה ל"ג, שטייט אין ספרים אז רבים לערנען א זאך אזוי ווי א דף היומי אזוי ווי הלכה יומית א משנה יומית א הלכה יומית ס'דא א עמוד היומי אין ליקוטי מוהר"ן וואס ברסלב'ע חסידים ס'דא א מאמר וואס מ'לערנט מזמן לזמן היינט לטייל בתורתו איז תורה ל"ג קען מען זיך צוכאפן לערנען אליין מיט חברותות אויסערן שיעורים בפרט אז ס'איז אין היינטיגע פרשה די פרשה פון תפילין זאלן מיר זוכה זיין בזכות דעם הייליגן ר' זושא, ר' שלום זושא בן ר' אברהם, זאלן מיר האבן דעם, א? ס'איז דא גירסאות, יא. ס'איז געשטאנען ר' אברהם. ס'איז א גאנצע, א גאנצע אריכות אויף דעם, וואס מיינט דאס, וואס האט מען געשריבן אברהם? דער רבי זאגט פריער האט געזאגט אז ס'איז דא גירסאות. איז ער ליפמאן אדער איז ער, ס'איז זייער אינטערעסאנט. אויפן מצבה פארנט איז געשטאנען אמאל אברהם. ר' זושא שרייבט אויך ל ל, ניין? זיסל, יא, עס קען זיין. ווי ס'זאל נאר זיין די נאמען. עכט געווען עפעס גירסאות. עפעס יא, עס איז געווען אמאל אזא אריכות אויף דעם. כ'דענק נישט יעצט די גאנצע אריכות. זאל מען זוכה זיין אז ס'זאל אריינגיין אין אונז דעם כח פון אמונה מיט בטחון, מיט אהבה, מיט שמחה.